דאנערשטאג כי תצא זאגט די הייליגע תורה כי תבנה בית חדש אז דו'סט בויען א נייע הויז ועשית מעקה לגגך זאלסטו מאכן א צוים פאר דיין דאך ולא תשים דמים בביתך זאלסט נישט אריינשטעלן קיין בלוט אין דיין שטוב ס'זאל נישט פארגאסן ווערן קיין בלוט דארטן כי יפול הנופל ממנו ווייל ס'קען אראפפאלן דער פאלער פון דעם זאגט רשי כי תבנה בית חדש אם קיימת מצוות שילוח הקן

כי יפול הנופל ראוי זה ליפול דער מענטש וועט סייווי פאלן ווייל ער דארף פאלן, ואף על פי כן לא תתגלגל מיתתו על ידך דו זאלסט נישט מאכן אז ס'זאל צוקומען זיין מיתה דורך דיר דורך דעם וואס דו לייגסט נישט קיין מעקה, שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, א מענטש וואס פאלגט נישט די מצוה פון מעקה הייסט ער א חייב און דורך דעם קען צוקומען אז דער פאלער זאל פאלן פון זיין דאך. זאגט דער פסוק לא תזרע כרמך כלאים זאלסט נישט איינפלאנצן דיין וויינגארטן מיט כלאים, פן תקדש ס'וועט הייליג ווערן, דאס מיינט גע'אסר'ט ווערן, אזוי ווי הקדש, אז דו'סט נישט מעגן הנאה האבן דערפון, המלאה, דאס וואס וואקסט צו, עס פילט זיך אן, הזרע אשר תזרע, די זאמען וואס דו פלאנצט איין, ותבואת הכרם, און דאס וואס וואקסט ארויס פונעם כרם. זאגט רש"י כלאים, חטה ושעורה וחרצן במפולת יד, דאס איז די שיטה פון רבי יאשיה, אז מען איז נאר מחויב בכלאי הכרם ווען עס איז אויך דא דארטן כלאי זרעים, צוויי אנדערע מיני זאמען, פון זרעים און מען מישט עס אויס מיט א קערנדל פון די טרויבן און עס גייט במפולת יד און ווארפט עס אלעס אראפ מיט איין מאל, דעמאלטס איז דער עיקר איסור פון כלאים. פן תקדש, כתרגומו תסתאב, ס'וועט ווערן אזוי ווי פארמיסט אויף דיר. כל דבר הנתעב על האדם, יעדע זאך וואס ווערט אומווערדיג אויף א מענטש, בין לשבח, סיי ווייל דאס איז בעסער, כגון הקדש, און פאר דעם טאר א מענטש נישט, א פריוואטע מענטש זיך באנוצן דערמיט, בין לגנאי, ס'איז א שאנדע געווארן כגון איסור, נופל בו לשון קודש, כמו אל תגש בי כי קדשתיך, וואס די לייצים האבן געזאגט פארן נביא, קום נישט נאנט צו אונז ווייל אונז קען מען דיך מטמא זיין, זעט מען אז קדשתיך קען אויך מיינען א לשון פון טומאה. המלאה זה מילוי ותוספת שהזרע מוסיף דאס וואס די זאמען געבן צו, ס'וואקסט צו, דאס וועט אסור ווערן. זאגט דער פסוק לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, מ'טאר נישט אקערן מיט אן אקס און מיט אן אייזל צוזאמען, און די מפרשים זאגן דעם טעם, פארשידענע טעמים, איינער פון די טעמים ווייל דער אקס האט מער כח און די אייזל איז שוואכער, ממילא ס'נישט קיין גוטע פאר, ס'איז צער בעלי חיים, די אייזל וועט זיך דארפן איבערשטרענגען. אנדערע זאגן ווייל דער אקס איז מעלה גרה כסדר און דער חמור וועט זיין אזוי ווי הונגעריג ער שפירט אז דער אקס האט כסדר וואס צו עסן און ער נישט און אנדערע זאגן מער אזא פנימיות'דיגע טעם אז דער שור איז עפעס מער א מלך אויף אלע חיות און זיין צורה איז אויסגעקריצט אויפן כסא הכבוד מה שאין כן א חמור איז מער א נידריגע ביליגע זאך פאסט נישט אז מען זאל עס צוזאמשטעלן. אבער באמת'ן גייט עס אן ביי אלע בהמות וחיות ווי רש"י זאגט לא תחרוש בשור ובחמור, הוא הדין לכל שני מינים שבעולם, והוא הדין להנהיגם יחד אפילו נאר פירן די בהמות אינאיינעם קשורים צוזאמגעבינדן זוגים פארווייז בהולכת שום משא און שלעפן א פעקל סתם אזוי שפאצירן איז נישט קיין איסור, נאר אז זיי טוען עפעס א מלאכה אז זיי שלעפן א פעקל דעמאלטס איז די איסור. לא תלבש שעטנז זאלסט נישט אנטון קיין געמישטע זאכן, צמר ופשתים יחדיו פון וואל און לען אינאיינעם. זאגט רש"י שעטנז לשון עירוב, רבותינו פירשו איז דאס א נוטריקון שוע טווי ונוז, שוע מיינט אז עס איז אויסגעקעמט אינאיינעם, און טווי מיינט מען האט עס געשפינט אינאיינעם, און נוז מיינט מען האט עס צאמגעדרייט, מען האט גענומען עטליכע פעדעם און צאמגעדרייט אדער צאמגעוועבט. און דער טעם פון שעטנז שטייט אויך דארט אין די ראשונים, ווייל קין מיט הבל איז ארויסגעקומען א תקלה ווען קין האט געברענגט פון די פרי האדמה פון די. פון די פשתן און הבל האט געברענגט פון די שאף האט מען געזאגט אז ווייל ס'איז ארויסגעקומען א תקלה דורך דעם זאל מען עס מער נישט צוזאמשטעלן אדער ווייל אין בית המקדש און משכן איז געווען די בגדי כהונה און די פרוכת איז געווען זאכן צוזאמגעשטעלט פון כלאים האט דער אייבערשטער געזאגט אז ס'פאסט נישט אז פריוואטע מענטשן זאלן זיך באנוצן מיט די זעלבע מינע בגדים ווי ס'איז דא ביי מיר אין משכן זאגט די פסוק גדילים תעשה לך זאלסטו מאכן אזעלכע געפלאכטענע

ער האט עס איבערגעגעבן פאר דעם היטער פון די כלים פון אלע מיליטערלייט, וירץ המערכה, ער איז געלאפן צו דער מערכה, וואו דארט זענען געווען זיינע ברידערס, ויבא וישאל לאחיו לשלום, ער איז געגאנגען און האט זיך אינטערעסירט ביי די ברידער וואס זיי מאכן. והוא מדבר עמם, האט געהאלטן אינמיטן רעדן מיט זיי, והנה איש הביניים, גוליית, ווערט אזוי אנגערופן, ווייל ער האט זיך ארויסגעשטעלט צווישן די מערכות יעדן טאג, עולה, ער איז ארויפגעקומען, גוליית הפלשתי שמו, מגת, פון דער שטאט גת, פון וואו איז ער ארויסגעקומען, ממערכות פלשתים, פון די מערכות פון די פלשתים איז ער ארויפגעקומען, און זיך געשטעלט צווישן די מערכות פון די פלשתים און פון די אידן, וידבר כדברים האלה, די שענדרייד וואס ער האט גערעדט, און געזאגט אז קיינער קען זיך נישט קומען פארמעסטן מיט אים. וישמע דוד, דוד האט דאס געהערט, וכל איש ישראל, די אלע אידישע מענטשן, בראותם את האיש וואס האבן געזען דעם גרויסן גוליית, וינסו מפניו, זענען זיי אנטלאפן פון פאר אים, וייראו מאד, זיי האבן זייער מורא געהאט, ויאמר איש ישראל, דער איד האט געזאגט איינער צום צווייטן, הראיתם האיש העולה הזה, האסט געזען דעם מענטש וואס קומט דא ארויף, כי לחרף את ישראל עולה, ער קומט דא ארויף צו שענדן די אידן, והיה האיש אשר יכנו, דער וואס וועט אים שלאגן, יעשרנו המלך עושר גדול, וועט אים דער קעניג זייער רייך מאכן, ואת בתו יתן לו, ער וועט אים געבן זיין טאכטער, ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל, די שטוב, פון דעם טאטן פון דעם מענטש וועט ער מאכן פריי פון אלע שעבודים פונעם קעניג, אדער ער וועט זיי גרויס מאכן, ער וועט זיי מאכן פאר הערן. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי הלז, ער האט גוט געהערט וואס ס'גייט זיין, ער האט נאר געוואלט אריינגיין מיט זיי אין א שמועס, ער האט געוואלט זאגן אז ער איז גרייט דאס צו טון, האט ער אזוי ווי איבערגע'חזר'ט, וואס גייט מען טאקע טון צו דעם מענטש? וואס ער וועט שלאגן דעם פלישתי, והסיר חרפה מעל ישראל און וועט אראפנעמען די שאנדע פון די אידן, כי מי הפלישתי הערל הזה, ווער איז דער פלישתי און ווער מיינט ער ער איז, כי חרף מערכות אלקים חיים אז ער שטעלט זיך אראפ צו שענדן די מערכות פונעם לעבעדיגן באשעפער. שטייט אין תהלים קאפיטל קט, לויט רשי באציט זיך די קאפיטל אויף עשיו, און לויט אנדערע אויף די. מענטשן וואס האבן נאכגעיאגט דוד המלך און זיי האבן אים גע'מסר'ט פאר שאול, בעט ער זיך ביים אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל זיך אננעמען פאר אים, יהיו בניו יתומים זאגט ער, אז יענע מענטשנ'ס קינדער זאלן זיין יתומים, יונגערהייט, ואשתו אלמנה, זיין פרוי זאל ווערן אלמנה, יונג, ונוע ינועו בניו זאלן זיין פארוואגלט, ושאלו זאלן דארפן בעטן פאר געלט און פאר עסן, ודרשו מחורבותיהם. זייערע שטיבער זאלן חרוב ווערן, און זיי זאלן שטיין אין די צעחרובטע שטיבער, און דארטן בעטן, בעטלען, אז שטיין אויסגעשטרעקט מיט די הענט, און מענטשן זאלן רחמנות האבן. נאך א פשט, ודרשו מחורבותיהם, מענטשן וועלן זיך נאכפרעגן, וואס גייט פאר מיט די משפחה אז ס'איז אזוי חרוב געווארן, פארוואס איז זיך זיי דאס געקומען? ינקש נושה לכל אשר לו, דער מענטש וואס האט אים געהאט געבארגט געלט, דער זאל אים נאכלויפן און אוועקכאפן אלעס וואס ער האט, ויבוזו זרים יגיעו, פרעמדע מענטשן וואס וואלטן נישט געדארפט ירש'ענען זיין פארמעגן, זאלן יעצט אויסרויבן זיין מי און פלאג זיין גאנצע פארמעגן, אל יהי לו מושך חסד, ס'זאל נישט זיין קיין איינער וואס זאל ארויפציען חסד אויף זיינע קינדער צוליב דעם טאטן, ואל יהי חונן ליתומיו, ס'זאל נישט זיין קיין איינער וואס זאל לייטזעליגן, זיך דערבארעמען אויף זיינע קינדער, יהי אחריתו להכרית, זיין זון זאל אויך פארשניטן ווערן, בדור אחר ימח שמם, אין די אנדערע דור, אין די דור שפעטער, זאל אויסגעמעקט ווערן די נאמען פון די טאטע מיט די זון, מען זאל שוין נישט געדענקען, מען זאל שוין נישט וויסן צו זאגן פון קיינער פון זיי. זאגט די משנה, הייבט מען אן מסכת ערכין פרק א', הכל מעריכין, יעדער מענטש מעג זאגן ערך פלוני עלי ונערכין, מען קען אויף יעדן מענטש זאגן אז מען וויל געבן די ערכין פון דעם מענטש. נודרין, יעדער איינער קען זאגן איך וויל געבן די ווערד פון יענעם מענטש, דמי פלוני עלי, ונידרים, אויף יעדן מענטש קען מען זאגן איך גיי געבן דמי פלוני. כהנים ולוויים וישראלים נשים ועבדים, סיי כהנים, לוויים, ישראלים, די אלע מעגן מאכן די אלע פיר אופנים פון ערכין מיט נדרים. און די הכל זאגט די ברטנורא קומט עקסטער. מרבה זיין, הכל מעריכין קומט מרבה זיין אפילו איינער וואס איז נאכנישט געהעריג א גדול, ברטנורא זאגט א א דרייצן יעריגע קינד וואס האט נישט די סימנים, רש"י זאגט א צוועלף יעריג קינד, וואס ער הייסט א מופלא הסמוך לאיש, ווייל אויב ער מאכט א נדר פרעגט מען אים צו ער ווייסט וואס ער האט געזאגט, צו ער ווייסט פאר וועמען ער האט געמאכט די נדר, איז אזא איינער קען שוין אויך זאגן ערכין, און ונערכין קומט מרבה זיין אפילו איינער וואס איז א מנוול און מוכה שחין, און ווען מען זאל אים פארקויפן פאר א קנעכט העט אים קיינער נישט קויפן, קיין ווערד האט ער נישט. וואלט איך געקענט זאגן אז וויבאלד ער האט נישט קיין ווערד זאל מען נישט קענען מאכן קיין ערכין אויף אים אויך נישט, זאגט ער ניין, ווערד האט ער טאקע נישט, אבער ערכין איז דאך א זאך וואס שטייט באשטימט אין די תורה א פרייז, און דאס האט נישט צו טון מיט די ווערד פון די מענטש. נודרים איז אגב נידרים זאגט ער הכל אויכעט ביי נודרים, און ביי נידרים איז די חידוש אז יעדער איינער קען מען זאגן איך וויל געבן זיין פרייז אפילו א קינד וואס איז נאכנישט קיין חודש, ביי ערכין דארף זיין א קינד דווקא פון א חודש און העכער האט ער א ערכין הכתוב בתורה, אבער א ווערט האט ער אפילו אונטער א חודש, ווי אונז וועלן זען אין סוף פון די משנה. זאגט די משנה טומטום ואנדרוגינוס, א טומטום מיינט אז ס'איז פארמאכט מען ווייסט נישט ער איז א זכר אדער א נקבה, אנדרוגינוס מיינט ער האט ביידע אברים, איז נודרים ונידרים ומעריכין, זיי מעגן זאגן איך גיי געבן די ווערט פון יענעם, און מען מעג זאגן אויף זיי איך גיי געבן זייער ווערט, זיי האבן דאך א ווערט, און מעריכין זיי קענען זאגען אז זיי גייען געבן די ערכין פון א צווייטע מענטש, אבל לא נערכין, מען קען נישט זאגען מען גייט געבן זייער שאץ, שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית, די תורה האט אראפגעשטעלט פרייזען פאר א זכר און נקבה און נישט פאר א ספק, חירש שוטה וקטן, א טויב שטומער, א שוטה און א קליין קינד וואס איז נאכנישט אפילו א מופלא סמוך לאיש, נידרין ונערכין, זיי האבען א ווערט און זיי האבען א ערכין ווייל די תורה האט דאך געשטעלט פון א חודש און העכער האט יעדער א פרייז, ממילא קען מען אויף זיי זאגען איך גיי געבן זייער ווערט אדער זייער שאץ, אבל לא נודרים ולא מעריכין, זיי קענען נישט מאכן קיין נדר אדער קיין ערכין, מפני שאין בהם דעת, זיי האבן דאך נישט קיין דעת, און פאר דעם זענען זיי פטור, אזוי ווי פון אלע מצוות אין די תורה. פחות מבן חודש נידר אבל לא נערך, באמת האט מען שוין דאס מרבה געווען פריער פון הכל נידרים, נאר ער שמועסט עס אויס, אז א קינד וואס איז אונטער א חודש אלט, נידר, מען קען זאגן אויף אים אז מען גייט געבן זיין ווערט, ער האט דאך א ווערט, אז איינער וויל אים פארקויפן האט ער א פרייז, אבער לא נערך ווייל די תורה האט נישט געגעבן קיין שאץ פאר א קינד אונטער א חודש. משנה בית. הנכרי, א גוי איז א מחלוקה, ווייל אין פסוק שטייט בני ישראל, וואס פון דעם פארשטייט מען אז נאר אידן קענען מאכן ערכין, אבער א צווייטע פסוק שטייט איש כי יפליא, וואס דאס מיינט אז יעדער איינער קען, איז א מחלוקה וואס מען קען האלט, ר' מאיר אומר נערך אבל לא מעריך, א גוי קען נאר ווערן אפגעשאצט, ס'הייסט א איד קען זאגן אז איך גיי געבן די שאץ פון א גוי און דעמאלטס ווערט ער מחויב צו געבן, אבער דער גוי אליין קען נישט מעריך זיין, טאמער דער גוי האט געזאגט. איך גיי געבן מיין ווערט צו יענעמ'ס ווערט, וועט ער נישט דארפן געבן, און די געלט וואס ער גיבט וועט נישט ווערן הייליג. ער האט געהאלטן אז דער גוי האט א דין אזוי ווי חירש שוטה וקטן, וואס אויף זיי קען מען זאגן איך גיי געבן זייער שאץ, אבער זיי אליין קענען נישט זאגן גארנישט. רבי יהודה אומר, מעריך אבל לא נערך, פארקערט, ער אליין קען זאגן איך גיי געבן די שאץ פון א איד, אבער זיין שאץ קען מען נישט געבן, די תורה האט נישט געגעבן קיין שאץ, פאר א גוי, רבי יהודה האט געהאלטן אז ער האט א דין אזוי ווי א טומטום ואנדרוגינוס, וואס זיי אליין קען מען נישט מעריך זיין, אבער זיי אויב זיי זענען מעריך א צווייטן דארפן זיי עס געבן. זה וזה מודים שנודרין ונידרין. זיי קענען זאגן אויף אנדערע אז זיי גייען געבן די ווערט פון אנדערע, און מען קען זאגן אויף זיי אז מען גייט געבן זייער ווערט, דאס האלט יעדער איינער אז מען קען דאס טון. משנה ג', הגוסס, א מענטש וואס ער האלט שוין נעבעך ביים שטארבן והיוצא ליהרג אדער מען טראגט אים ארויס געהארגעט צו ווערן דורך בית דין, אויב מען טראגט אים ארויס געהארגעט צו ווערן דורך די רעגירונג, דעמאלטס קען ער נאך געהעריג אפגעשאצט ווערן, ווייל ס'קען זיין אז די רעגירונג מ'וועט אונטערשמירן עפעס, וועלן זיי צוריקציען פונעם טויט שטראף, ממילא האט ער נאך יא א ווערט און ער האט נאך יא א חשיבות אין זיין לעבן, מ'קען אים נאך אפשאצן, אבער איינער וואס גייט ארויס געהארגעט צו ווערן דורך בית דין, איז כמעט נישט מעגליך מ'זאל אים צוריקברענגען, אויסער ממש א מילתא דלא שכיחא אז מ'זאל טרעפן נאך עפעס א זכות יעצט. איז לא נידר ולא נערך, מען קען נישט זאגן אז מען גייט געבן זייער ווערט ווייל זיי האבן שוין נישט קיין ווערט, קיינער גייט זיי נישט יעצט אפקויפן פאר א קנעכט, און מען קען נישט זאגן אז מען גייט געבן זייער שאץ, הגם א שאץ איז דאך א זאך וואס שטייט ארויס אין די תורה, אבער א גוסס קען מען נישט אפשאצן ווייל ס'שטייט והעמיד והעריך מען דארף אים קענען אויפשטעלן און אפשאצן, און א גוסס ליגט דאך קראנק אין בעט מען קען אים נישט אויפשטעלן, און א יוצא להרג לערנט מען ארויס פון א פסוק כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה, יעדער מענטש וואס ווערט אזוי נחרם אז מען גייט אים הרג'נען קען מען נישט געבן זיין ווערט, רבי חנינא בן עקביא אומר, ער באציט זיך אויף יוצא להרג, זאגט ער נערך מען קען יא געבן זיין שאץ מפני שדמיו קצובים, ס'שטייט ארויס אין די תורה א פרייז פאר יעדן מענטש, און וויבאלד ס'איז א באשטימטע פרייז קען מען דאס יא געבן, ער האט נישט געהאלטן אז מען לערנט ארויס פון כל חרם די זאך, נאר עפעס אנדערש האלט ער לערנט מען ארויס דערפון אבל אינו נידר, מען קען נישט זאגן איך גיי געבן זיין ווערט מפני שאין דמיו קצובים, א ווערט איז דאך נישט באשטימט, מען קוקט דאך נאר וויפיל מען קען פארקויפן דעם מענטש אין גאס און אזא מין מענטש וועט קיינער נישט אפקויפן, אבער ער איז מודה ביי א גוסס, אז א גוסס קען מען נישט געבן זיין ווערט ווייל ער האט דאך נישט קיין ווערט, און א שאץ קען מען אויך נישט געבן פונעם גוסס, ווייל דאס האט ער יא געהאלטן אז ס'פעלט זיך אויס העמדה והערכה. רבי יוסי אומר, נודר, א גוסס אדער א יוצא להרג קען מאכן א נדר, און מעריך ער קען מאכן א ערכין אז ער קען זאגן אויף א צווייטן ער ערך פלוני עלי, און מקדיש ער קען מאכן עפעס הקדש, אפילו מ'פירט אים שוין ארויס צו שטארבן אבער זיין ווארט איז נאך א ווארט און נאך ביים קלארן זינען. ס'איז א מחלוקה גראדע צו מ'רעדט דא פון א גוסס אויכעט צו נישט, אבער א יוצא להרג איז זיכער אזוי אז ער קען מאכן א נדר א ערך און א הקדש, און דאס איז נישט נאר די שיטה פון רבי יוסי, תנא קמא איז אויכעט מודה צו דעם, זיין מחלוקה איז נאר ואם הזיק חייב בתשלומין. רבי יוסי האלט אז אויב א מענטש גייט ארויס צו געהארגעט ווערן און ער שעדיגט איינעם אונטערוועגנס מוז ער דאס באצאלן, אבער תנא קמא האט געהאלטן אז נישט, און זייער מחלוקה גייט צו א מלוה כתובה בתורה וואס צו באצאלן א היזק איז דאך א זאך וואס שטייט ארויס אין די תורה אז מ'מוז באצאלן, צו דאס הייסט אזוי ווי א מלוה על פה, צו א מלוה בשטר. אויב ס'איז א מלוה על פה, קען מען עס נישט מאנען פון זיינע יורשים. פאר דעם האט די תנא קמא געהאלטן אז מען קען עס נישט איינמאנען און מען דארף עס נישט באצאלן. און רבי יוסי האט געהאלטן אז ס'איז אזוי ווי ס'שטייט ווען אין א שטר און א שטר קען מען יא איינמאנען פון די יורשים. משנה ד'. אז מען רעדט שוין פון יוצא להרג ברענגט ער שוין צו א פרעמדע הלכה, האישה שיצאה להרג, אויב מען פירט ארויס א פרוי צו געהארגעט ווערן, זי איז געפונען געווארן מחויב ביים בית דין, אין ממתינין לה עד שתלד, ווארט מען נישט צו ביז זי געבוירט, מען טאר נישט מענה זיין דעם דין, איינמאל ס'איז באשטימט געווארן אז מען דארף איר הארגענען, דארף מען איר הרג'נען, הגם דער קינד איז ממונות פון דעם מאן, לערנט מען ארויס פונעם פסוק ומתו גם שניהם, גם לרבות את הוולד, אז מען ווארט נישט אויס, און ס'איז אויך אזוי ווי איין גוף, ממילא זאל מען נישט ווארטן און מען זאל איר גלייך הרג'נען. ישבה על המשבר, אויב זי האט זיך שוין ארויפגעזעצט אויפן בראכשטיל, דעמאלטס הייסט דער קינד שוין ווי א באזונדערע קערפער, ממתינין לה עד שתלד, מוז מען שוין יא אויסווארטן ביז זי געבוירט און נאכדעם הרג'ט מען איר. האישה שנהרגה, א פרוי וואס זי איז געהרג'ט געווארן, און הוא הדין אויב זי איז סתם אזוי געשטארבן, נהנין בשערה. זאגט די גמרא אז ס'מיינט נישט אז מ'מעג הנאה האבן פון איר האר, האר פון א מת איז אסור בהנאה, נאר מ'רעדט דא פון א שייטל, זי האט גענומען האר פון א חבר'טע און צוזאמגעפלאכטן מיט אירע האר, און מ'רעדט דא אויכעט אז זי האט קלאר געזאגט אז זי וויל מ'זאל עס אוועקגעבן שפעטער פאר א צווייטן, זי האט נישט געוואלט ס'זאל בלייבן א חלק פון איר, פארדעם ווערט עס נישט אסור בהנאה. בהמה שנהרגה אסורה בהנאה, טאמער א בהמה איז מחיוב געווארן מיתת בית דין, איז בעל השור נקי, יצא פלוני נקי מנכסיו, מ'טאר נישט הנאה האבן דערפון, אפילו פון די האר. זאגט די גמרא מסכת ערכין דף ו' עמוד א', תנו רבנן, ווען א מענטש זאגט סלע זו לצדקה, איז עד שלא באתה ליד גבאי, פאר ס'קומט אן צו די הענט פונעם גבאי צדקה מותר לשנותה, מעג ער עס פארענדערן, רש"י לערנט אז דאס מיינט אז מ'מעג עס בארגן פאר די אייגענע באנוץ און שפעטער באצאלן, דער רמב"ם לערנט אז דאס מיינט מ'מעג עס אויפטוישן אויף אנדערע געלט, דאס הייסט ער האט א דאלער, ער טוישט עס אויף אויף קוואדערס, משבאתה ליד גבאי, איינמאל ס'איז אנגעקומען צום גבאי'ן, אסור לשנותה טאר מען עס נישט טוישן. דער בן איש חי זאגט א אינטערעסאנטע פשט. פארוואס דאס זאל זיין א חילוק צו שוין אנגעקומען צום גבאי'ן צו נישט, זאגט ער, דער אר"י הקדוש איז באקאנט אז ווען מען געבט צדקה איז די פרוטה אזוי ווי די יו"ד פונעם שם, און די פינף פינגער פונעם נותן איז די ערשטע היי, די ארעם פונעם גבאי איז א ו', און די פינף פינגער פון די גבאי איז נאך א היי, זאגט ער ווילאנג ס'איז נאר דא יו"ד קיי ס'נאך נישט אנגעקומען צום גבאי'ן, איז יו"ד קיי איז מעג מען זיך באנוצן דערמיט, אויב ס'איז שוין געווארן א גאנצע שם שוין אנגעקומען צום גבאי'ן איז עס שוין געווארן אסור צו ענדערן. פרעגט די גמרא איני והא רבי ינאי יזיף ופרע, רבי ינאי איז געוועזן, א גבאי צדקה, און ער פלעגט אליינס ארויסבארגן פון די קאסע און שפעטער באצאלן. אויב דו זאגסט אז נאכדעם וואס ס'קומט אן צום גבאי'ן טאר מען עס נישט בארגן, וואלט ער נישט געמעגט. ענפערט די גמרא שאני רבי ינאי דניחא להו לעניים, ס'איז געווען גוט פאר די עניים אז ער האט דאס געטון, דכמה דמשהי, מעשי ומייתי להו, ווילאנג ער האט פארזוימט און נישט צוריקגעצאלט די געלט וואס ער האט געבארגט האט ער געמאכט אז אנדערע זאלן געבן מער, ער פלעגט ארומגיין און זאגן פאר יעדן איינעם געב א קוק די קאסע איז ליידיג, און ער האט געמאכט אז אנדערע מענטשן זאלן געבן, און נאכדעם האט ער נאך צוריקבאצאלט אויך דאס וואס ער האט געבארגט, האט זיך געלוינט פאר די ארעמע לייט אז ער זאל אזוי טון. תנו רבנן, ישראל שהתנדב מנורה, א מנורה איז א גרויסע לייכטער, מ'קען דארט לייגן אסאך לעכט, או נר איז א איינצעלע לייכטער, לבית הכנסת, אסור לשנותה, די קהילה טאר נישט גיין פארקויפן דעם לייכטער און קויפן דערמיט עפעס אנדערש. סבר רבי חייא בר אבא למימר, לא שנא לדבר הרשות ולא שנא לדבר מצוה, אפילו ס'מאכט זיך א פדיון שבויים וכדומה טאר מען נישט נעמען דעם לייכטער וואס איינער האט מנדב געווען און גיין פארקויפן. אמר ליה רבי אמי, ניין, הכי אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה, פון וואו זעהען מיר דאס? מדאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, נכרי שהתנדב מנורה נר לבית הכנסת, א גוי האט מנדב געווען אזא מין לייכטער, עד שלא נשתקע שם בעליה, ווילאנג ס'איז נאכנישט איינגעזינקן געווארן, ס'איז נאכנישט פארגעסן געווארן דער נאמען פונעם באלבאס, יעדער ווייסט נאך אז דער גוי האט עס מנדב געווען, אסור לשנותה. וועט מען באלד זען אז דער גוי קען זיך נעמען פארפירן, ווי איז די נדבה וואס איך האב געברענגט פארן בית מדרש, טאר מען דאס נישט פארענדערן. אבער משנשתקע שם בעליה, קיינער געדענקט שוין נישט ווער ס'האט עס מנדב געווען, מותר לשנותה מעג מען דאס טוישן. איז למאי, אויף וועלכע זאך וויל איך עס טוישן, וואס דעמאלטס האט ר' יוחנן געזאגט אז ווילאנג ס'איז נאכנישט פארגעסן געווארן דער נאמען פונעם נדבן טאר מען עס נישט טון. אילימא לדבר הרשות, ער וויל עס טוישן אויף א רשות זאך, מאי איריא נכרי. פארוואס עפעס נאר ווען א נכרי געט עס טאר מען נישט אפילו ישראל נמי? אפילו ווען א ישראל געט עס, וואס ער שרייט נישט ער פארפירט נישט ווען ער ווערט געוואר אז מ'האט עס פארקויפט, טאר מען דאך אויכעט נישט? אלא לדבר מצוה. אלא מאי רעדט מען דא אז מ'וויל עס פארקויפן אויף א מצוה'דיגע צוועק, וטעמא דנכרי הוא דפועה, א גוי טאר מען טאקע נישט, ווייל ער וועט שרייען, אבער ישראל דלא פועה שפיר דמי, זעט מען פון דעם אז אויב א איד האט מנדב געווען עפעס און מ'דארף האבן די געלט פאר דבר מצוה, אפילו ס'איז נאכנישט פארגעסן געווארן די נאמען פונעם בעל הבית,

האט מען עס געטוישט, און ואיקפד רחבא ואיקפד רבא, ביידע זענען נישט געווען צופרידן דערפון. מאן דשנייה, דער וואס האט געהאלטן אז מען מעג עס אויפטוישן סבר דלא שכיח, דער גוי פארט ארום, ער איז קיינמאל נישט דא, ער וועט נישט געוואר ווערן, ער וועט נישט שרייען, און מאן דאיקפד סבר זימנין דמקרי ואתי, ס'מאכט זיך יא אמאל אז ער קומט אריין און ער וועט זען אז זיין לייכטער איז נישט דא וועט ער זיך ערגערן, ממילא טאר מען דאס נישט טוישן. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת נשא. רבי יצחק ורבי יהודה הוו אזלי מאושא ללוד זענען געגאנגען פון איין שטאט צום צווייטן אמר רבי יהודה נימא מילין דאורייתא וניזיל לאמיר רעדן און לערנען פתח רבי יהודה ואמר דער פסוק אין פרשת משפטים כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור מה כתיב בתריה אז טאמער ס'פאלט אריין א שור אדער א חמור איז בעל הבור ישלם איז ומה על דא כך מה דאך ווען איינער שעדיגט יענעמס בהמה דארף ער באצאלן מאן דגרים לאבאשא עלמא בחובוי דער וואס מיט זיינע עבירות טוט ער מאכן שלעכט פאר די גאנצע וועלט על אחת כמה וכמה אז ער וועט דארפן באצאלן דערפאר. אלא תווהנא זאגט ער איך וואונדער מיך, דאף על גב דאבאיש עלמא, ווען א מענטש האט געזינדיגט מאכט ער דאך שלעכטס פאר די גאנצע וועלט, אמאי אית ליה תשובה, פארוואס העלפט נאך תשובה, כמה דכתיב איש או אשה כי יעשו, וגומר והתודו את חטאתם והישב. אלא ודאי דא מהניא ליה זאגט ער יא, ס'איז זיכער אז תשובה העלפט, בגין דעביד תשובה, כביכול הוא עביד ליה ממש, ווייל א מענטש טוט תשובה איז ממש ווי ער האט געמאכט די מדת התשובה,

בצר לך, מכאן דתשובה מעליא מכלא די בעסטע תשובה איז עד לא ישרי דינא בעלמא נאך פאר די דין קומט אראפ אויף די וועלט דבתר דשרי דינא איינמאל די דין האט שוין חל געווען תקיף חיליה איז זייער שטארק זיין כח מאן יעבר ליה מעלמא ויסלק ליה ווער קען אים אוועק נעמען דהא כיון דשרי דינא לא אסתלק עד דישתלים ער גייט נישט אוועק ווילאנג ער טוט נישט אפ וואס ער האט צו טון און פארדעם שטייט בצר לך אויב ס'איז דיר ענג ס'הייסט די מידת הדין איז שוין געקומען ומצאוך וועט דיך עס שוין באטרעפן ממילא דארף מען אריינכאפן תשובה טון פאר די מידת הדין באטרעפט בתר דאשתלים, טאמער ס'האט זיך שוין געענדיגט די מידת הדין ועבד תשובה און די מענטשן טוען תשובה, אתקין עלמין כלהו פאררעכט ער אלע וועלטן, משמע דכתיב ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, וכתיב ושבת עד השם אלקיך, כי קל רחום השם אלקיך, שטעלט ער זיך, באחרית הימים מאי איכא הכא וואס איז די איבערטייטש פון אחרית הימים אויף וואס איז עס רומז? אלא לאכללא כנסת ישראל דאיהי בגלותא, די שכינה הקדושה ווערט אנגערופן אחרית הימים, זאגט ער, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים מיינט אז די שכינה וועט אויכעט זיין מיט אונז אין די צרה, ואשתכחת זי געפינט זיך בעאקו דלהון אין זייער צער, ולא שבקת לון לעלמין זי לאזט קיינמאל נישט איבער די אידן. ובגין כך קודשא בריך הוא אף על גב דאשרי דינא בעלמא אפילו דער אייבערשטער האט געמאכט אז ס'זאל קומען דינא אויף די וועלט, בעי דיהדרון ישראל בתשובה וויל ער אז די אידן זאלן תשובה טוהן לאוטבא להו בהאי עלמא ער וויל זיי גוטס טוהן אויף די וועלט ובעלמא דאתי און אויף יענע וועלט, ולית לך מאן דקאים קמי תשובה נישט דא גארנישט וואס קען זיך קעגן שטעלן פאר תשובה. תא חזי, אפילו כנסת ישראל תשובה אקרי, די מידת המלכות ווערט אויך אנגערופן תשובה. ואי תימא, איי וועסטו פרעגן, פארוואס זאל די מידת המלכות הייסן תשובה, תשובה מיינט דאך אז ס'קערט זיך צוריק, אבער די מידת המלכות גייט קיינמאל נישט אוועק, ס'איז אייביג מיט אונז אפילו אין די צייט פון א צרה. מילא תשובה עלאה בכל אתר לא שכיח. די מידת הבינה הייסט אויך תשובה, ווייל זי הייבט זיך אויף און זי גייט אוועק, און פארדעם ווען ס'קערט זיך צוריק הייסט עס תשובה. אבער פארוואס זאל די מידת המלכות הייסן תשובה? אלא זאגט ער דא אקרי תשובה כד אהדר רחמי לקבלה, ווען די רחמים קערט זיך צוריק צו די. שכינה הקדושה צו די מידת המלכות דעמאלטס הייסט עס תשובה וואס האט זיך אומגעקערט והיא תבת על כל אינון אוכלסין נאכדעם קערט זיך די מידת המלכות צוריק אויף די אלע סך מענטשן ויניקא לון עס טוט זיי ווייטער משפיע זיין ותשובה מעליא די בעסטע תשובה איז כד אתמסר נפשא לגבה ווען א מענטש איז זיך מוסר נפש צו די מידת המלכות ונטיל לה און זי נעמט איר. בזמנה דאיהי בתשובה וואס דעמאלטס ווען זי איז בתשובה איז כדין כלא אתתקן ווערט אלעס פארראכטן לעילא ותתא ואתתקן הוא וכל עלמא ער מיט די גאנצע וועלט ווערן פארראכטן חייבא חד בעלמא אויב ס'מאכט זיך איין רשע אויף די וועלט קלקולא דכמה אחרנין בגיניה איז ווערן זייער אסאך אנדערע מענטשן מקולקל וועגן אים ווי לחייבא ווי לשביביה אוי לרשע ואוי לשכנו תא חזי יונה יונה הנביא בגין דלא בעא למהך ער האט נישט געוואלט גיין בשליחותא דמאריה איז כמה בני נשא הוו אתאבידו בגיניה בימא די שיף האט זיך געוואלט צעברעכן איבערדרייען אסאך מענטשן האבן געדארפט פארלוירן ווערן צוליב אים אין ים.

זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ד', בירך על הפת, אויב איינער האט געמאכט א ברכה אויף ברויט, פטר את הפרפרת, האט ער געפטר'ט דעם צושפייז, שאוכלים בהם הפת, ממיני התבשיל ופירות וכיוצא בהן. אבל אם בירך על הפרפרת, אז מען מאכט א ברכה אויף די צושפייז, לא פטר את הפת. בירך על מעשה קדירה, דאס איז אזא מין גריז וכדומה, פטר את התבשיל האט מען אויך געפטר'ט דעם זייטיגן צושפייז, בירך על התבשיל אויף דעם זייטיגן צושפייז, לא פטר את מעשה קדירה, וואס דאס איז דאך א זאך וואס מאכט זאט, ס'פון די חמשת מיני דגן האט מען נישט געפטר'ט. גמר בליבו מלאכול או מלשתות, אויב א מענטש האט באשלאסן ער וויל מער נישט עסן יעצט, ואחר כך נמלך לאכול או לשתות, ער האט זיך בארעכנט ער וויל יא גיין צוריק עסן טרינקען, אף על פי שלא שינה מקומו, ער זיצט נאך אויפן זעלבן פלאץ, חוזר ומברך מוז ער מאכן א פרישע ברכה. ואם לא גמר בליבו, אויב ער האט נישט באשלאסן גארנישט, אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות, ער וויל נאך יא עסן ווייטער און טרינקען, אפילו פסק כל היום כולו, אפילו ער האט איבערגעהאקט און גארנישט געגעסן א גאנצן טאג, אינו צריך לברך שנית דארף ער נישט מאכן נאכאמאל א ברכה. זאגט די ספר חסידים, סימן רכ"ב, יש שנהרג על קידוש השם, ס'איז דא איינער וואס ער ווערט ממש געהארגעט אויף קידוש השם, ויש צדיקים שאינם נהרגים על קידוש השם, נאכדעם איז דא צדיקים וואס זיי ווערן נישט געהארגעט אויף קידוש השם אלא מתים בידי שמים על מטותם, זיי שטארבן געהעריג ביי זיך אין שטוב אויפן בעט. ואילו היו בשעת הגזירה היו נהרגים, ווען די צדיקים וואלטן געווען בשעת הגזירה וואלטן זיי זיך געלאזט הרג'ענען על קידוש השם, ולמה יפסידו, פארוואס זאלן זיי שאדן האבן, פארוואס זאלן זיי נישט באקומען די גרויסע שכר, ווייל זיי וואלטן דאך געווען גרייט אויף קידוש השם, אלא נאר שפוחתים להם מן השכר טובת הנאה, מען רעכנט אראפ פון זייער שכר די טובת הנאה, שלא יבואו לידי כך, ווייל דער אייבערשטער וויל נישט אז זיי זאלן זיך ממש מוסר נפש זיין, כדי שיחיו ויולידו בנים, דער אייבערשטער וויל אז די מענטשן זאלן יא לעבן, און זיי זאלן האבן ווייטער קינדער, ואותן הנהרגים און די וואס ווערן יא געהארגעט, עודפים עליהם שכר, געבט מען זיי צו א גרעסערע שכר, כנגד חיי עולם הזה שלא קיבלו, קעגן דעם וואס זיי האבן פארפאסט, און דערלייגט שאדן געהאט די גאנצע חיי העולם הזה. ועולה מידת הדין לטעון כנגד הרשעים, די מידת הדין גייט ארויף און ס'טענה'ט אקעגן די רשעים, אז אם היו מביאין לידי מחשבה ונסיון שלא היו יכולים לעמוד, ווען מ'וואלט זיי אונטערגעברענגט א נסיון וואלטן זיי עס נישט בייגעשטאנען, איז אפילו יעצט אז זיי האבן נישט געהאט דעם נסיון, זאל מען זיי שוין באשטראפן, ווייל זיי וואלטן נישט בייגעשטאנען, ולקבל פורעניות כנגד הנסיון שלא יכלו לעמוד. ויכולים לומר הצדיקים פון די זעלבע זייט פארקערט קענען די צדיקים טענה'ן שיש להם שכר אז זיי דארפן באקומען א גוטן שכר, שגלוי וידוע לך, אם היינו באים לידי נסיון ווען אונז וואלט מען געקומען צו א נסיון, היינו יכולין לעמוד ולא היינו חוטאים, אפילו איז למעשה נישט געקומען די נסיון דארף מען אונז באקומען דעם זעלבן שכר. פארציילט ער הרבה יהודים נהרגו בשעת הגזירה ס'אמאל געווען א גזירת שמד און זייער אסאך אידן זענען געהארגעט געווארן, והרבה גמרו ליהרג ונצלו אסאך האבן נאר באשלאסן ביי זיך אז זיי זענען גרייט דערויף אבער זענען למעשה געראטעוועט געווארן, וראה יהודי אחד. איז געווען א איד שמו רב שבתי האט ער געזען בחלום הרוג אחד שמו רב שבתי ואמר רב שבתי ההרוג כל אותם שגמרו בלבם ליהרג על קידוש השם די אלע וואס האבן געווען גרייט צו שטארבן אויף קידוש השם חלקם עמנו בגן עדן זיי באקומען דעם זעלבן חלק אין גן עדן ווי די וואס זענען למעשה געשטארבן אויף קידוש השם סימן רכ"ג רשע אחד היה קבור בין ההרוגים ס'איז געווען אסאך מענטשן וואס זענען געווען הרוגי מלכות און ס'איז געווען א רשע וואס איז געווען באערדיגט צווישן זיי בא בחלום לאדם חשוב חי איז ער געקומען אין חלום צו א לעבעדיגן חשוב'ן איד, שיוציאו מביניהם, מ'זאל אים ארויסנעמען פון צווישן די אלע וואס זענען געשטארבן אויף קידוש השם, שקשה להם ביותר ס'איז זייער שווער פון זיי צו ליגן לעבן א רשע.